דער פישער פון אזילל האט געוואוסט אז זינט רחמים האט זיך געטאן דעם נדר נישט חתונה צו האבן מער, און זינט ער האט זיך אריינגעלאזט אין די קבלה ספרים וואס צעמישן זיין מח, קען ער קיין רעכט שטיקל ארבעט נישט מאכן, און אויב ער מאכט יא עפעס זעהט עס אויס צרה'דיג און עס צעפאלט זיך ווי שטויב.

וואס איז געווען געבויגן ביז צום גרוב אראפ, ער איז נאך אלץ נישט געהאט ארויס פון דעם בייזן און גוטן חלום פון דער שלאפלאזע נאכט, ער איז געווען איינגעהילט אין א בלויע האפענונג און אין א קללה, אזוי איז גוט רחמים האסט פארנומען מיינע רייד, האט דער ציגלמאכער געהערט דאס פרייליכע הילכיגע קול פון הילל דעם פישער, ארויסגעשלעפט פון שטוב, ווי איך וואלט דיך פון א גרוב ארויסגעשלעפט. עס איז טאקע גוט וואס נעכטן האט גערעגנט, דער ליים איז ווייך, וועסט זיך קענען באלד מארגן נעמען ברענען די ציגל. רחמים האט זיך אומגעדרייט, געזען זכריה דעם שדכן, דאס בלוט איז אים אפגעפלאסן פון פנים אין די פיס אריין. וואס איז דאס געאיילעניש? האט ער געשעפטשעט אן אומרואיגער, אויך איר, זכריה? זכריה דער שדכן פון אזילל, א נידריגער מיט אַ געלן קאָפּ האָר און געלע באָרד, מיט אַ פֿרײלעך גלאַנציק פּנים, אין װעלכן אײן אױג איז געװען פֿאַרקלעפּט, אַן אױסגעלאָשנס, און דאָס אײנציקע לעבעדיקע אױג איז געלאָפֿן, װי אַן אומרו פֿון אַ זײגער. ער איז געװען געהילט אין אַ שװאַרצע פֿלאַטערנדיקע אַבײַע, און זײַנע באָרװעסע פֿיס האָבן געשטעקט אין סאַנדאַלן. א חוץ שדכנות האט זכריה זיך אויך פארנומען מיט ארומגיין איבער די געסלעך פון אזילל און פארקויפן בשמים, פארפומען, קרייטעכצער, איילן, סגולות סיי פאר אראבער סיי פאר אידן. ער האט געקענט אלע אידישע מיידלעך פון אזילל און פון דער אומגעגנט. ער האט געוואוסט ווער עס גלוסט צו האבן אין הויז עטליכע ווייבער און ווער עס באנוגנט זיך בלויז מיט איין ווייב. אזוי ווי די היינטיגע לייט, ער האט אויך אנגעשלאגן שידוכים אין אראבישע הייזער, פארהאנדלט די ווייבער אין די קליינע הארעמס אריין, פאר שעפסן, מעהל, אייזלען און עטליכע גאשקעס זילבער מטבעות. פון זכריה'ן האט מען זיך נישט געקענט ארויסדרייען, האט ער איינגעזעהן אז נעמי, חליפה דעם געליימטנ'ס טאכטער, וועט זיין גוט פאר דעם ציגל מאכער רחמים, האט שוין גארנישט געהאלפן, נישט קיין נדרים, נישט קיין חרמות, נישט קיין יא וועלן אדער נישט וועלן, עס איז גענוג געווען אז זכריה האט געוואלט. ער האט איצטער פארזשמורעט דאס לעבעדיגע אויגל, א פרייליכן ווינק געטוהן צום ציגל-מאכער און מיט זיין באסאווע שטימע איינגענומען דעם גאנצן הויף, וואס דארפסטו פארלירן דיינע טעג און נעכט רחמים? גייסט אויס מיט דיינע קינדער פאר הונגער און צרות? אַ גינגאָלדענע שטול װעט מען דיר דערפֿאַר נישט שטעלן אין גן-עדן. משיח, זעסטו דאָך, קומט אױך נישט. דעריבער איז מײַן װילן און דער װילן פֿון אונדזערע ברידער פֿון אַזילל, אַז זאָלסט זיך לאָזן מתיר נדר זײַן, װײַל עס איז פֿון אָנהײב אָן געװען אַ משוגעת. דרײַ ייִדן װעלן מתיר נדר זײַן, הלל, חליפֿה און איך, און מע װעט בײַ דיר אין שטוב הערן שפּילן יוספֿן מיט דער פֿלײט, עקיבא'ן מיטן צימבל און עמוס'ן מיטן פידל. אבער אידישע צרות דא? מען שלאגט, מען הרג'עט, מען דארף לויפן קיין ארץ ישראל. ווי אזוי מעג הלל זיך בויען א הויז? ווי אזוי מעג איך מיר מתיר נדר זיין און אריינעמען א ווייב אונטערן באלקן? ווידער ברענגסטו ארויס די נארישע רייד פון דיין מויל, רחמים! האט דער פישער אויף אים אנגעשריגן. האסט זיך איינגעשפארט און ווילסט ברענגען משיח?

זי איז דאך א קטלנית, וואס האסטו אזוי מורא? און אז דו וועסט שוין שטארבן איז וואס? איך האב נעכטן געהערט ווי דו ליינסט ארויס פון א ספר אז די נשמה וויל זיך נישט שיידן פון גוף, זי וועט זיך פון דיר אויך נישט וועלן שיידן, אין הימל וועט מען מאכן נעמי'ן פאר אויס קטלנית. אין דיין אייגענעם זכות וועט עס זיין, ווייל דו ביסט א גאנצער מאכער מיטן הימל און דארטן אויבן. דו קענסט קבלה און מען וועט דיר פון אזא שיין ווייבל נישט אוועקנעמען. ער וועט דיך לאזן צוערשט אפכאפן דעם אטעם מיט איר. דעם שבת ביינאכט וועט מען שטעלן א חופה, נעמי איז מסכים. און אידישע צרות האט דער ציגלמאכער געקרעכצט. ווי אזוי מעג איך מיר מתיר נדר זיין? מען שלאגט אידן אין אלע לענדער, קיין ארץ ישראל דארף מען אויפגיין, קרבנות ברענגען? דו האסט נישט וואס צו לויפן קיין ארץ ישראל האט דער פישער זיך געבייזערט, יונגעלייט דארפן אהין ציען, מען מיינט נישט מיך און נישט דיך, מיר וועלן שוין האבן גלגול מחילות, דו בעסער זע אז זאלסט אויף די ציגעלעך ארויפשמירן שיינע פארבן, שיינע רעדלעך, בלומען, חיה'לעך, אלע שמירעכצער און פארגעס אין דיין נדר. רחמים האט זיך געצאפלט צווישן יא און ניין, צווישן רחמים און דין. געזיגט האט יא. דער חומר האט געזיגט איבער די גשמיות, די תאווה איבער דער פרישות. ער האט זיך געלאזט מתיר נדר זיין און אריינגענומען די שיינע נעמי פאר א ווייב. פון דעם טאג אן זענען אים צוגעקומען פרישע כוחות, ער האט געארבעט מיט מער חשק, דער ליים איז ארויסגעקומען גוט צוקנעטן, די ציגל פון אויוון גוט דורכגעברענט, דאס פייער אינעם אויוון האט פרייליך געקנאקט, און די פארבן אויף די ציגעלעך זענען ארויסגעקומען לעבעדיגע, פרייליכע, שיינע, מיט רייץ, חן און הנאה פאר די אויגן. אויך אין שטוב ביי דעם ציגלמאכער האבן די קוילן אינעם פייערטאפ פרייליך געברענט, עס האבן זיך געקאכט מאכלים, אויפן טיש האט זיך געפונען ברויט, גרינע טיי, טייטלען, אויך א שטיקל פלייש, אפילו אין דער וואכנס, און די אביע איז שוין בעסער געליגן אויפן לייב פון רחמים מקובל. נעמי איז אים געווען א גוטע ווייב. די ציגל פאר הלל דעם פישער זענען פארטיג געווארן. דער פישער איז געווען צופרידן פון די פארבן, רעדערלעך, פאסיקלעך, בלומען. אויך דאס הויז איז פארטיג געווארן, עס איז געווען דאס שענסטע אין אזילאל. און איינמאל אינמיטן נאכט ווען רחמים האט נישט געקענט איינשלאפן, ער איז געווען איבערגעזעטיגט מיט אלעם גוטן, מיט א באלעבאסטע אין הויז, מיט א פרישע פיטע אראביש ברויטל, וואס ער האט אין דעם טאג פארצערט, האט ער זיך אויפגעהויבן אינמיטן נאכט, און א גלוסטיקונג האט אים אנגעכאפט צו זאגן חצות. ער איז אראפ פון דער מאטע, א קוק געטון אינעם פענסטער. אַ פֿײַערדיק בלענדעניש האָט אַ שלאָג געטאָן אים אין די אױגן און די קלײנע שױבן באַגאָסן מיט ברענענדיקן גאָלד. רחמים מקובל איז צוגעגאַנגען נענטער צום פֿענצטער זען װאָס עס טוט זיך, אפֿשר ברענט די גאַנצע װעלט? אפֿשר שױן נישט מער פֿינצטערע נאַכט אױף דער װעלט? אפֿשר משיח? דורכן פענסטער האָט ער געזען, הילל דעם פישערס נייע הויז איז געשטאַנען אין פלאַמען. פייער-צינגען האָבן אַראָפּגעלעקט די ווענט און מיט שוואַרצע סאַזשע און רויך זיך געריסן אין הימל אַריין. דער ציגל-מאַכער האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ. אַ שאַרפער געדאַנק האָט אַ שניט געטון אין מוח. איינס איז שוין מקוים געוואָרן. דער לאָמער מוסטאַפאַ האָט געהאַלטן וואָרט. הילל דעם פישערס נייע הויז ברענט. איצטער וועלן קומען נאָך שטראָפֿן. נעאָמי איז אַ קטלניתּ, און ער, רחמים, וועט שטאַרבן. ער האָט נישט געטאָרט זיך לאָזן מתיר-נדר זײַן. נישט געטאָרט. נישט געווען דער ווילן פֿון הימל. אַ נדר טאָר מען אַזוי לײַכט נישט אויפֿבינדן. פֿאַר וואָס גייסטו נישט שלאָפֿן, רחמים? האָט ער געהערט דעם ווײַבס קול. וואָס שטייסטו בײַנאַכט בײַם פֿענצטער? נאָך אַ טאָג שווערע אַרבעט דאַרפֿסטו שלאָפֿן. איך האב געוואלט זאגן חצות, עס איז האלבע נאכט האט ער גענטפערט מיט א פארטייטער שרעק, הילל דעם פישער'ס נייע הויז מיט די שיינע ציגעלעך וואס איך האב פאר אים געמאכט שטייט אין פלאמען, מוסטאפא דער הינקענדיגער האט געהאלטן ווארט. נעמי האט זיך א ריס געטוהן פון דער צווייטער מאטע אין ווינקל און צו צום פענסטער, איר פּנים און געשטאַלט איז אָפּגעגאָסן געװאָרן מיט דער פֿײַערדיקער גאָלדיקער בלענדעניש. רחמים מקיבל איז פֿאַרבליפֿט געװאָרן פֿון איר אױסזען, פֿון איר חן און שײנקײט. ער האָט פֿאַרגעסן אין שטראָף, פֿאַרגעסן, אַז זי איז אַ קטלנית. זי האָט זיך צוגערוקט צו איר מאַן און געשעפּטשעט, דאָס שענסטע הױז אין אזילאל געווען דאס שענסטע, און דו ביסט די שענסטע טאכטער פון אזילאל, האט ער א פארטראכטער געזאגט, די שענסטע. פלוצלינג האט ער מיט ביידע הענט זיך פארשטעלט די אויגן, צעשריגן זיך ווי אן אקס פאר דער שחיטה. ער האט אפגעשטופט פון זיך די ווייב, צוגעלאפן צו דער טיר, און ארויס אינעם דרויסן, וואס איז געווען ראזעווע בלוילעך ליכטיג פונעם אפשיין פון ברענענדיגן הויז.

מײַ, מײַ, אױ חילע! אַ גאַנצע נאַכט האָט ער זיך געװאַלגערט בײַם פֿײַער, געקלאָגט אױף דעם, װאָס ער האָט זיך געלאָזט איבעררעדן צו זינד, צו גלוסטונג. בײַם פֿענצטער אין שטוב, בײַם אָפּשײַן פֿון פֿײַער, האָט נעמי אין איר װײַסן נאַכט-העמד אױף אים געװאַרט. סוף פֿון דער דערצײלונג. דער ציגלמאַכערס נדר.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.